דאס איז נאך בעצם די פריערדיגע פרק, איך הייב עס דא אן נאכאמאל צו מאכן א הפסק, דא איז די נעקסטע געבליבן נאר צוויי זאכן צו טון אין די גאנצע תורה, משה רבינו זאל שטארבן און ער זאל געבן די ברכות, וזאת הברכה, דאס איז די לעצטע צוויי פרקים, עס הייסט למד ג' און למד ד', אבער איך גיי אונז האלטן נאך אביסל למד ב'. דאס הייסט די אייבערשטער זאגט פאר משה בעצם היום הזה זאל גיין אין הר נבו און זאל דארט שטארבן פארוואס גייט ער שטארבן וויבאלד ער האט חוטא געווען במי מריבה די תורה חזר'ט עס איבער אסאך מאל די ענין מנגד תראה את הארץ ושמה לא תבוא אקעי דאס דאס איז די ציווי פאר משה רבינו צו שטארבן די קיום וועלן מיר זען אין די נעקסטע פרק אין ל' ד נאכדעם וואס מיר לערנען די ברכות נאכדעם איז דא וזאת הברכה אשר ברך משה משה רבינו עס הייסט אזוי ווי ער האט געגעבן האזינו איז אלץ אזהרות ברכות וקללות ס'דא אויך אויך א זאך וואס עס רופן נאר ברכות זייער אינטערעסאנט ס'דא ברכות וקללות און די ברכות אנדערע ווערטער בפשטות איז זיך מתייחס צו די תקופת הברכות, ס'דא די ברכות וקללות וואס איז מתייחס אויך צו די שפעטערע תקופות פון די גלות און די תשובה און די גאולה וואס וועט זיין, אבער דא די ברכות וואס רעדט זיך נאר אויף בעצם פון די גוטע צייטן, עס שטייט נישט גארנישט שלעכטס נישט על תנאי, ס'איז בעצם אזוי ווי נבואה, אזוי ווי אונז האבן גערעדט אז ס'דא אין דברים נבואות, דאס איז בעצם נבואות וועגן וואס גייט זיין, אפשר אויך תפילות, הבטחות. אבער דאס איז די ברכה און די ברכה איז צעטיילט אויף די צוועלף שבטים איז אויך זייער אינטערעסאנט גאנץ ספר דברים האט מען נישט געזען כ'מיין מ'האט געזען ביי די ברכה איין פלאץ האט מען געזען ביי די ארורים פון הר עיבל אבער נישט געווען קיין פרטית'דיגע הבטחות פאר יעדע שבט דא דא ספעציעלע הבטחות פאר יעדע שבט עקסטער אזוי ווי אונז האבן געזען ביי די ברכות פון יעקב אין סוף ספר בראשית זייער ענליך און ס'גייט אזוי בקיצור המעשה ס'גייט אזוי ס'דא א הקדמה ס'רעדט זיך און אויך א סיום די הקדמה און די סיום רעדן פון אלע אידן ס'רעדט פון די אייבערשטער פותח בשבח המקום השם מסיני בא ער האט געברענגט מימינו אש דת למו און אף חובב עמים זאגט רש"י עס מיינט אלע שבטים האט ליב זיי און וואס האט זיי געגעבן די תורה זיי זאגן תורה צוה לנו משה ויהי בישורון מלך דער אייבערשטער איז א מלך ווען ס'קומט זיך צוזאם יחד שבטי ישראל דאס רעדט זיך דא יחד אלע שבטי ישראל יעצט קומט מען אריין די פרטים צו יעדע שבט ראובן באקומט א ספעציעלע ברכה יחי ראובן ואל ימות ס'זעט אויס דא איז א חשש אז ראובן זאל שטארבן פשוט טייטש ויהי מתיו מספר אפילו ס'איז געווען ווייניגער א געוויסע תקופה פון ראובן וועט ער נישט שטארבן נאכדעם רעדט מען פון יהודה אויך ווייטער ס'איז א בקשה. שמע השם קול יהודה, פשטות די אלע בקשות רוב בקשות פון ברכות פון משה רעדט זיך פון מלחמה סגייט דאך זיין דער כיבוש ארץ, און משה רבינו וואונטשט אן אז ראובן זאל מצליח זיין אין מלחמה זאל נישט שטארבן, יהודה די אייבערשטער זאל אים הערן זיינע תפילות ידיו רב לו ועזר מצריו ס'הייסט ער זאל זיך העלפן פון זיינע שונאים דאס איז א ברכה אויף די מלחמה דאס איז איין זאך וואס איז כמעט אלע ברכות דא דער שבט לוי איז דא דער ענין פון מלחמה יא שפעטער ווייל ברך השם חילו דאס מלחמה נאך א דרך אז לוי האט דאך נאך א דזשאב ער איז תומיך ואוריך און די תורה איז מסביר פארוואס אשר נסיתו במסה, עס געבט אריין אביסל שבח פון לוי פארוואס האט ער באקומען די די מעלות פון זיין דער וואס ישימו קטורה באפך און יורו משפטיך ליעקב וויבאלד האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו, איז דאס אבער נאך א ברכה אדער א הבטחה אדער א נבואה אז לוי גייט זיין דער וואס גייט טוהן די עבודה וואס גייט טוהן די הוראה. בנימין, שטייט א אינטערעסאנטע אויך נישט קלאר וואס עס מיינט ידיד השם, חופף עליו די אייבערשטער העלפט אים, די אייבערשטער רוהט ביי אים. נישט פונקטליך וואס דאס מיינט יוסף, זעהט מען צוויי זאכן אין די ברכה פון יוסף, איינס א ברכה אז זיין פעלדער אלעס גייט זיין געשמאק, ס'גייט זיין גוט, במגד שמים מטל און אזוי ווייטער, דאס איז די צוויי עיקר זאכן וואס מ'זעהט אין די ברכות פון משה, איינס איז די די ארץ זאל זיין געלונגען, די צווייטע אז די מלחמות זאלן זיין געלונגען, די ביידע זאכן זעהט מען זייער קלאר ביי די ברכה פון יוסף, צווייטע זאך איז בכור שורו הדר לו, בהם עמים ינגח דאס איז רבבות אפרים רבבות איז טייטש צענדליגע טויזנטע סאלדאטן דאס איז אלעמאל טייטש רבבות אלפי דאס איז די ברכה פון יוסף זבולון ווייטער זעט מען די ברכה פון די פרנסה שמח זבולון בצאתך ויששכר באהליך און עמים הר יקראו עס וועט קומען אנדערע פעלקער אדער אפשר אנדערע שבטים און ברענגען קרבנות וואס וועלכע קרבנות רעדט מען דא איז נישט קלאר פארוואס שפע ימים יינקו זיין א גרויסע שפע דאס איז דא רעדט מען נאר פון די ברכה פון די שפע ביי גד שטייט לכאורה בעיקר פון די מלחמה וטרף זרוע אף קדקד אפשר אויך פון זיין נחלה וירא ראשית לו לויט רשי אז ס'רעדט פון זיין נחלה האט באקומען דארט ווי משה רבינו ליגט צדקת השם עשה לכאורה רעדט זיך פון מלחמה אז ער איז מנצח מלחמה דאס הייסט צדקת השם עשה אזוי מיר זעהן אין אנדערע פלעצער אין תנך אז ער טוט צדק גערעכטיגקייט ער איז מציל אידן מיד אויביהם און אזוי ווייטער דן ווייטער רעדט זיך לכאורה פון מלחמה גור אריה אזוי ווי א לייב יזנק מן הבשן נפתלי רעדט זיך לכאורה נאר וועגן זיין נחלה שבע רצון ים ודרום ירשה האט א זייער העפי א גוטע נחלה, אשר ווייטער רעדט זיך לכאורה פון זיין נחלה, אפשר ברזל נחושת מנעליך רעדט זיך פון מלחמה אז ער איז שטארק האט שטארקע שטעט, אפשר איז מנעליך הייסט עס פארשפארט ס'איז גוט פעסט באפעסטיגט וכימיך דבאך נישט קלאר וואס עס מיינט, עד כאן די ברכות פון יעדע שבט נאכדעם גייט משה רבינו און ער גייט צוריק צו די כלל און ער רעדט פון די גאנצע כלל אשריך אין כאל ישורון נישט דא קיין אזא גאט ווי די גאט פון ישורון פון די גאט פון די אידן די אייבערשטער העלפט אונז רוכב שמים בעזרך. און ער גייט ווייטער, מעונה אלקי קדם, און אזוי ווייטער, און די אייבערשטער העלפט די אידן פון זייערע גוים, און דא ווייטער די צוויי זאכן, וישכן בטח אל עה ארץ דגן ותירוש, און ער פירט אויס אשריך ישראל, עס פירט אויס צוריק מיט די ענין פון מלחמה, און ואתה על במותימו תדרוך וועסט אייננעמען די גוים, דאס איז די סיום ברכות פון משה רבינו.